איך האב אייך געבראכט פון אויסלאנד א זאך וואס איך וויל איר זאלט עס גוט באהאלטן אבער גאר גוט, און איך האב דערזען א שמאל שווארץ קעסטעלע ניט לענגער פון א פען, אין קעסטעלע איז געלעגן א קליינע ספר תורה אין א שיין גרין העמדעלע, די ספר תורה איז געווען ניט קיין געשריבענע מיט דער האנט נאר ארונטער פאטאגראפירט פון אן אלטער פאריזער ספר תורה, אין קעסטעלע איז אויך געלעגן א באשטעטיגונג פון פאריזער גראנד ראבי אז דאס איז אן אמת'ע קאפיע. בורדוס'ס אויגן זענען געווען נאסלעך פון אויפרעגונג ווען ער האט מיר דערקלערט, איך האב געקויפט אינגאנצן דריי אזעלכע ספר תורות, איינע פאר מיר אליין, די צווייטע פאר אייך, און די דריטע האב איך נעכטן אוועקגעשאנקען, טרעפט וועמען? פראפערן? פראפערן? אט דעם משומד וועל איך שענקען א ספר תורה? ניין! דאס האט געקראגן פון מיר א מענטש וואס קען אפשאצן אזא זאך, וולאדימיר סאלאוויאוו דער פילאזאף, האב איך זיך געוואונדערט, יא יא טאקע ער, דער גרויסער רוסישער פילאזאף, ער איז געווען זייער צופרידן, זייער. דימינקא. עס זענען נאך פאראן גוטע מענטשן אויף דער וועלט. ער האט געציטערט פון עקסטאז. ביז שפעט אין דער נאכט זענען מיר געזעסן אין זיין געמיטליכן קאבינעט, וואס איז געווען אנגעלאדן מיט ביכער. ווידער האט חזן סירוטה געזונגען מיט דעם מעטאלענעם קול רצה, און ניקאליי אוגודניק, יעזוס, געטרייער דינער, האט געקוקט אויף אונז ביידן פון דער איקאנע מיט זיינע קריסטליכע אויגן און יידישער בארד, און ער האט זיך גארניט געוואונדערט ווייל קיין געפיל פאר הומאר האט ער ניט געהאט. באמערקונג, וולאדימיר סערגעיעוויטש סאלאוויאוו איז געווען איינער פון די אינטערעסאנטסטע טיף-דענקענדיקע רוסישע פילאסאפן פון זיין צייט. זיינע פילאזאפישע אנשויאונגען האבן שטארק באאיינפלוסט דעם דאמאלס יונגן רוסישן דיכטער אלעקסאנדער בלאק. ווען סאלאוויאוו האט געהאלטן ביים שטארבן, און דאס איז געווען אפאר יאר נאכדעם ווי בורדוס האט אים געשאנקען די ספר תורה, האט ער געבעטן גאט פאר אידן אויף העברעאיש, מיט זיין איינציגער שוועסטער וואס האט געשריבן קינדער מעשה'לעך, אונטער דעם פסעוודאנים אלעגרא האב איך זיך שפעטער אפט מאל געטראפן. די ספר תורה וואס בורדוס האט מיר געשאנקען האב איך נאך ביז היינט. פעטערבורג איז געווען איבערגעפולט מיט משומדים, אסאך פון זיי זענען פארבליבן אין הארצן גוטע אידן, אבער גאר ווייניג פון זיי פלעגן זיך ערלויבן דעם לוקסוס צו פארן קיין אמסטערדאם דאוונען אין דער אלטער האלענדישער שול. פארשטייט זיך אז א געוויסער טייל פון זיי האבן אינגאנצן נישט געדאוונט, ניט אין קירך און ניט אין שול, אנדערע אבער האבן יא געדאוונט, און דווקא אין שול, ניט קוקנדיק אויף דעם וואס דאס איז געווען פארבונדן פאר זיי מיט אן ערנסטער געפאר. די פּעטערבורגער שול, סינאַגאָגע, איז געווען אויף דער מאַלאַיאַ מאַסטערסקאַיאַ אוליצע, ניט ווייט פֿון דער מאַרינסקיער אָפּערע. פֿאַר וואָס האָט מען גראָד דאָרטן געדאַרפֿט אויפֿבויען די שול, ווייס איך ניט. איז דאָס געווען דער קוואַרטאַל וואָס האָבן געוואוינט ייִדן, אָדער דער גרעסטער טייל ייִדן? אַזאַ קוואַרטאַל איז אין פּעטערבורג אין גאַנצן ניט געווען. ייִדן האָבן געוואוינט צעוואָרפֿן איבער דער שטאָט און ניט גרופּירט זיך אין איין צענטער. די שול איז געווען אין אזא פלאץ וואו צו גיין צו איר צו פוס איז געווען פשוט אוממעגליך, און פארן זאגן מיר אום שבת און יום טוב טאר מען דאך ניט. וואס זשע טוט מען? מען איז טאקע צוגעפארן, נאר מען פלעגט אפשטעלן דעם איזוואזשטשיק אדער די קארעטע א קווארטאל ווייט פון דער געביידע און קומען צו כל נדרי צופוס. אז מען גייט סיי ווי תשובה טון, נעמט מען שוין אריין אין דער סך דעם היינטיגן פארן אויך. און ס'איז דורכגעגאנגען, מען איז געבליבן לעבן. די שול איז געווען ניט קיין זייער גרויסע, אבער אויך ניט קיין קליינע. א ביסל מאדערניזירט אין דער ארכיטעקטור. יעדנפאלס, אימפאנירט דאס אויג האט זי ניט. דער דאך האט געהאט די פארם פון א קופאל, די אריינגאנג-טיר איז געווען שיין, הויך, ברייט אפן, דאס הייסט, אזוי אינגאנצן אפן פאר יעדן איינעם איז זי ניט געווען, א שמש ביי דער טיר פלעגט אויפפאסן אויף די וואס האבן געוואלט אריינגיין. דער דאזיגער שמש, ביי וועמען דער טלית פלעגט יעדע מינוט זיך ארונטעררוקן פון דער פלייצע, ווי דאס איז די טבע ביי אלע שמשים, האט מיך אפגעשטעלט און געזאגט אויף רוסיש פארשטייט זיך, די סינאגאגע איז איבערגעפאקט, עס זענען נאך פאראן פלעצער, פאר קריסטן. קריסטן פלעגן קומען אין שול הויפטזעכליך כדי צו הערן קווארטין דעם חזן מיט דער וואונדערבארער שטימע. היינט איז דאך יום כיפור, וועלן זיכער זיך אריינכאפן וואזשנע קריסטליכע געסט, אבער איך, דער יונגער אומגעדולדיגער היציגער סטודענט, וואס איז נארוואס גנעביש צוגעפארן מיט דעם טראמוויי, איך האב ניט געוואלט וויסן פון דעם שמש'ס אויסרעכענונגען. איך האב זיך ביטער אפגערופן. נאר פאר קריסטן זענען פאראן פלעצער? הייסט עס מוז איך זיך שמד'ן כדי צו קענען אריינקומען יום כיפור אין שול? דער שמש איז געווארן אזוי צעטומלט פון מיין חוצפה'דיגן ענטפער אז ער האט געמאכט א טריט אויף צוריק און איך בין אריין אינעווייניג. איך שטיי אין א ווינקל. ווייל ווי קומט אן ארעמער סטודענט צו זיצן? עס קאסט דאך געלט. איך שטיי צוזאמען מיט אנדערע אידישע סטודענטן אין פארשיידענע אוניפארעמס, מיר דא פארנעמען דעם פלאץ פון די אידישע סאלדאטן וועלכע פלעגן קומען אין שול אין ביאליסטאק, און ניט נאר אין ביאליסטאק, און שטופן זיך באשיידן אין ווינקל הערן זיך צו צום אידישן ווארט, צום אידישן ניגון. אבער סאלדאטן זענען דא אויך פאראן, דאס רירט מיך טיף, מיין הארץ גייט אויס נאך זיי די אידישע בחורים, גאט ווייסט ווי אזוי זיי האבן פארבלאנדזשעט קיין פעטערבורג, אונזערע אוניפארעמס גיבן צו דער שול א קאליר, דער שטרענגער שמש ביי דער טיר פארשטייט דאס ניט, ער האלט מער פון קריסטליכע געסט, מילא, ס'איז א געשמאק זאך. איך טרעף דא א באקאנטן סטודענט פון אוניווערסיטעט. זיין נאמען איז באבאקאוו. איך ווייס אז ער איז א פריינד פון אן אדעסער יונגנמאן מיטן נאמען זשאבאטינסקי. מען דערציילט אז דער דאזיגער זשאבאטינסקי איז גאר גאר א פעאיגער מענטש און ער שרייבט גלענצנדיגע ארטיקלען וועלכע ווערן געדרוקט אין די אדעסער צייטונגען אונטער דעם לאטיינישן פסעוודאנים אלטאלענא. באבאקאוו, א קליין מענטשעלע מיט נערוועזע באוועגונגען, ווייס אלץ. ער שושקעט מיר אין אויער אריין. איר זעט דארטן דעם מאן מיט א גרויען בערדל אין די אוניפארעם פון א מיליטער דאקטער. זעט ווי ער דאווענט. ער דאווענט? איך האב געמיינט אז ער איז א קריסט גלאט אזוי אריינגעקומען אין שול. ניין, ער איז א איד. א מיליטער דאקטער א איד? דאס איז איינער פון די ווייניגע וועלכע זענען נאך איבערגעבליבן פון די צייטן פון אלכסנדר דעם צווייטן. יעדעס יאר קומט ער אין שול און דאווענט, דאס איז זיין פלאץ. און דארטן הינטער אים א גענעראל, אן אמת'ער גענעראל מיט מעדאלן, מיט אויסצייכענונגען, וואס טוט ער דא?

שטייט אפ דעם גאנצן אוונט און אויף מארגן דעם גאנצן טאג. אבער אויב די פאליציי דערוויסט זיך פון אזא זאך, זעט איר דאך אז ער שרעקט זיך ניט אפ פון דעם, און אפשר, ווער ווייסט? אפשר וויל ער גאר אז מען זאל אים כאפן, צו ווערן א מארטירער פאר זיין גלויבן. ווער קאן דען וויסן? או, דער פאטאגראפער שפירא איז אויך דא. פארוואס זאל ער דא ניט זיין?

ווען דער שמשׂ מיט דעם טלית וואָס האָט זיך כסדר אַרונטערגערוקט, האָט זיך אָפּגעטראָגן, האָט דער קליינער באַבאַקאָוו ווידער אָנגעהויבן מיר אַרײַנשושקען אין אויער, טוט נאָר אַ קוק אויף די צוויי מענטשן וועמען דער שמשׂ האָט נאָר וואָס אַרײַנגעפֿירט, די הויכע מיט די געגאָלטע פּענעמער, יאָ, דאָס זענען זיי! איך האָב געקוקט אויף די קריסטלעכע געסט. זיי זענען געווען שיין און ריינלעך אָנגעטאָן, געהאַלטן זיך מיט גרויס זעלבסטווירדע. באַזונדערס איינער פֿון זיי, דער מיט דעם זאַטן צופֿרידענעם אויסדרוק. מערקווערדיק איז געווען די ענלעכקייט צווישן זיי. זיי האָבן אויסגעזען ניט נאָר ווי ברידער, נאָר ווי צווילינג-ברידער. חוץ דעם, האָט זייער פּנים דערמאָנט אַן אַנדער זייער באַקאַנטן פּנים, נאָר אין דעם מאָמענט האָב איך זיך ניט געקאָנט דערמאָנען ווער דאָס איז. זיכער דאַרפֿן זיי אײַך זײַן באַקאַנט, האָט באַבאַקאָוו געזאָגט, איינער איז דאך דער באוואוסטער זינגער פון דער מאריאינסקער אפערע יואכים טארטאקאוו. און דער צווייטער איז זיין ברודער? ששש, שטיל, האט ער מיך אפגעשטעלט, דער צווייטער איז יעקב רובינשטיין, דער זון פון דעם וועלט-באוואוסטן אנטאן רובינשטיין. איצט האָב איך זיך דערמאָנט אױף װעמען די צװײ מענער זענען דאָס ענלעך. נו, יאָ, אױף רובינשטײנען! װער האָט דאָס ניט געקאָנט זײַן כאַראַקטעריסטישן פּנים מיט די לאַנגע האָר און שטרענגע אױגן? זײַן בילד איז דאָך געװען פֿאַרשפּרײט אין פֿאָטאָגראַפֿיעס און סטאַטועס איבער גאַנץ רוסלאַנד. איך האָב ניט געװוּסט, אַז רובינשטײן האָט געהאַט אַ זון, האָב איך געזאָגט. איז ער אױך אַ מוזיקער? װאָס איז ער? גארנישט, א געווענליכער מענטש, און דערצו נאך ווי מען זאגט א קראנקער. אבער ווי קומט עס אז ער און טארטאקאוו זענען אזוי ענליך איינער אויפן צווייטן? באבאקאוו האט זיך צוגעשארט צו מיר נאך נענטער און אריינגעשושקעט מיר אין אויער, מען דערציילט, אז, איך ווייס ניט אויב דאס איז אמת, אז טארטאקאוו איז רובינשטיינס א ניט געזעצליכער זון, א רעזולטאט פון א ראמאנטישער באגעגעניש וואס דער גרויסער מוזיקער האט געהאט מיט יארן צוריק אין אדעס. טארטאקאוו'ס מאמע איז אויך געווען א אידישע פרוי. אין דער מינוט האט קווארטין'ס זיסע שטימע אנגעהויבן, כל נדרי, און אין דער שול, אין דער מערקווערדיגער שול, וואו עס זענען געווען פארזאמלט יידן און קריסטן און האלבע יידן און יידן וואס זענען קריסטן און קריסטן וואס זענען יידן, און אין אט דער שול איז געווארן הייליג שטיל. כל נדרי האט זיך געהערט אין דער געביידע פונקט אזוי ווי פאר א יארן, פאר צען און פופציג יארן צוריק, און ווען די דאזיגע תפילה איז געווען געזונגען אין שפאניע דורך פייער, אייזן און בלוט כל נדרי, אבער דאס איז געווען יום כיפור, דא זענען קריסטן און האלבע קריסטן געלאפן אין שול אריין, דערשראקן פאר דעם גרויסן יום טוב וואס האט געהאט א מיסטעריעזע קראפט. די קריסטליכע יום טובים אבער, ווי למשל פסחא, פסח, אדער ראזשדעסטווא, קריסמעס, האבן די פעטערבורגע אידן מיטגעמאכט מיט די קריסטן. א גרויסע יאלקע, קריסמעס בוים, איז געשטאנען ביי פראפערן אין זאל, באהאנגען מיט פרעזענטן, אלע מיטארבעטער פון דער בירזשאווקא זענען געווען איינגעלאדן, חוץ די מיטארבעטער וועלכע פראפער האט אגב ניט אזוי שטארק רעספעקטירט, ער האט דאך זיי געצאלט, טא צו וואס נאך רעספעקטירן? עס זענען געווען אויך באוואוסטע זינגער, שוישפילער און גלאט פראמינענטע פערזאנען, ווי ווייט מעגליך קריסטן, ווייל אונזער ארויסגעבער האט זיך געהאלטן פאר א הונדערט פראצענטיגן קריסט, און פון אידישקייט האט ער גארניט געוואלט וויסן, פארשטייט זיך אז קיינער האט זיין קריסטליכקייט ניט גענומען ערנסט. גיי נעם עס ערנסט ביי א מענטשן וואס רעדט א שוידערליכן רוסיש און האט א קרומע נאז ווי ביי א פאפוגיי. אבער אים האט עס ניט געארט. איין מאָל, נאָך אַ קליינעם צוזאַמענשטויס מיט אים, ווען איך האָב אים געוואָרנט אַז איך פֿאַרלאָז די צײַטונג, האָט ער מיר געזאָגט, ווי זאָל איך אײַך זאָגן צו דעם גאָספּאַדין דימאָוו, דער אַלטער טוער זײַנער, איר קאָנט אַוועקגיין, נאָר עס וועט אײַך זײַן שווער צוריקצוקומען, ווײַל ווי זאָל איך אײַך זאָגן צו דעם, איך האָב קיין חשק ניט צו פֿאַרגרעסערן די צאָל פֿון מײַנע ייִדישע מיטאַרבעטער. דאס איז געווען אזוי אומגעריכט קאמיש אז איך האב זיך ניט געקאנט צוריקהאלטן פון געלעכטער. אין דער צייטונג בין איך פארט געבליבן. די קריסטליכע פסחא, איסטער, האט מען אויך געפייערט מיט פאראד אין זיין הויז, אבער דאס מאל איז דאס שוין געווען מער דער יום-טוב ניט פון הער פראפער, נאר פון פרוי פראפער. איך בין געווען איינגעלאדן פון איר צו דעם רייכן פסחא-טיש צוזאמען מיט אנדערע געסט. מיין פריינד בורדעס איז געווען צווישן זיי, ער האט געגעסן דעם קוליטש, געקייט די געפארבטע אייער, האט געהאט הנאה פון דער פסחא, א מין שפייז פון ווייכן קעז מיט צוקער און אזוי ווייטער, און שטילערהייט גערעדט צו מיר, איז דאס ניט די גרעסטע שאנד צו פראווען די פראוואסלאוונע פסחא און דערביי ניט פארשטיין ריכטיג אויסצורעדן א רוסיש ווארט? קוקט נאר אויף איר, ווי זי זיצט דא מיט דעם גאלדענעם צלם אויף דער ברוסט, די משומדת'טע! פרוי פראפער, די געבוירענע לאסקי, האט טאקע געטראגן א גרויסן גאלדענעם צלם אזוי ווי דאס טוען די גלחים אין קירך. די געסט, די אידישע און בפרט די קריסטליכע, האבן געמאכט אן אנשטעל ווי זיי וואלטן דאס ניט געזען, אבער די נארישע פלארא, איר אמת'ע נאמען איז מסתמא געווען פייגע מארטינאוונא, האט יעדע מינוט פארריכט דעם צלם אזוי ווי דאס וואלט געווען עפעס א צאצקע מיט וועלכער מען שפילט זיך. איך האב דייטליך דערהערט ווי זי האט מיט שטאלץ אויסגערעדט צו איינעם פון די געסט, עסט א שטיקל פאסכע, גרעפין טיזענהאוזען זאגט אז מיין פאסכע איז די בעסטע אין גאנץ פעטערבורג! בורדעס האט ניט אויסגעהאלטן. א שטיק קוילעטש איז אים געבליבן שטעקן אין גארגל און ער האט זיך צעהוסט אזוי שטארק אז ער האט געמוזט פארלאזן דעם טיש. פרוי פראפער'ס באמערקונג איז געווארן א פאפולער ווערטל אין שטאט. מיט יארן שפעטער האב איך נאך געהערט פון צייט צו צייט ווי מען האט מיט שפאט איבערגע'חזר'ט, מיין פאסכע איז די בעסטע אין גאנץ פעטערבורג!

די שפאנישע אינקוויזיציע האט באשאפן די מאראנען, די יידן וואס זענען געווען געצוואונגען אנצונעמען דעם קריסטליכן גלויבן, אבער זענען אין געהיים געבליבן יידן, איז דאס געווען א נייער באגריף, א נייע פארעם פון א פסיכאלאגישער פארקריפלונג, א קאנוואולסיע וואס האט פארצערט די נשמה, פאר'סמ'ט דעם מוח. די שפאנישע קירך האט גאר אינגיכן זיך דערוואוסט וועגן דעם שווינדל. גרויזאם און אן רחמנות איז געווען דער צארן פון דער אפגענארטער קירך. די קירך האט זיך געפילט זייער געקרענקט, געקריוודעט, באליידיגט. וואס הייסט? צוערשט אנגענומען דעם קאטוילישן גלויבן און דערנאך אים אוועקגעווארפן? אויסגעראט וועט ער ווערן. מאראנען פון שפאניע, די מאראנען פון שפאניע האבן ווידער אויפגעלעבט אין אן אנדער מדינה, אויף דעם ברעג פון אן אנדער טייך, און די גאסן פון אנדערע שטעט, שענערע אפילו ווי מאדריד אליין, דאס זענען געווען פעטערבורג, מאסקווע, קיעוו, די שטעט און די געגנטן וואו אידן איז ניט דערלויבט געווען צו וואוינען. א פאר צענדליג מייל פון פעטערבורג, ניט ווייט פון דער סטאנציע פּרעאָבראַזשענסקאַיאַ, איצט רופט מען עס אפשר אנדערש, אויף דעם טרויעריקן וועג צו דעם יידישן בית עולם, שטייט א מצבה. זי איז ניט אויף דעם בית עולם גופא, נאר אויסערהאלב דעם צאם, ביים סאמע וועג, יעדער איינער וואס גייט פארביי מוז זיך אפשטעלן, וואס טוט דא אין פעלד ביים וועג די איינזאמע מצבה, דער שיינער, גרויסער און רייך אויסגעארבעטער שטיין, אן א צלם, אבער אויך אן א שום אידישן עמבלעם? ווער ליגט אונטער דעם שטיין?

מיט יאָרן צוריק איז געקומען צו פֿאָרן קײן פּעטערבורג אַ רײַכער ייִד פֿון מינסק דוכט זיך. ער איז געװען קראַנק, געװאָלט זיך דורכרעדן מיט אַ גרױסן פּראָפֿעסער. קײן װאױנרעכט האָט ער ניט געהאַט, און אַזױ װי די קראַנקײט האָט פּראָגרעסירט און קײן צײַט פֿאַרלירן האָט ער ניט געקאָנט, איז ער געקומען צו פֿאָרן ניט אױף זײַן אײגענעם נאָמען, נאָר אױף דעם נאָמען פֿון זײַן קריסטלעכן פֿרײַנד פּעטראָװ אָדער סאָקאָלאָװ. אים איז געווארן אלץ ערגער, ער האט געדארפט דורכמאכן אן אפעראציע וועלכע האט זיך געענדיגט מיטן טויט פון דעם פאציענט. דער איד איז געשטארבן. אבער געשטארבן לויט די דאקומענטן איז דאך פעטראוו, דער קריסט, דער פראוואסלאוני, דארף מען הייסט עס אים מקבר זיין אויף דעם קריסטליכן בית עולם. אבער דא האבן זיך אריינגעמישט די משפחה און קרובים פון מינסק און דערציילט דער פאליציי דעם אמת, ווייל וואס האט מען שוין דעם פארברעכער געקאנט טון? זיי האבן אבער געמאכט א טעות. דער רוסישער פריסטאוו האט אזוי לייכט ניט אפגעלאזן דעם יידן, וועלכער האט אים געוואלט אפנארן, אזוי ווי דער ייד איז געשטארבן אויף א קריסטליכן פאספארט, מוז מען אים באגראבן ווי א קריסט, אבער אזוי ווי ער איז פארט ניט געווען קיין קריסט, מוז מען אים באהאנדלען ווי א מינסקער ייד, נאר אזוי ווי אויף דעם יידישן בית-עולם אין פעטערבורג ליג ליגן נאר די וואס האבן וואוינרעכט, פאסט ער זיך דארט ניט אריין, הייסט עס, איז ער ניט אהער און ניט אהין, ניט קיין קריסט און ניט קיין ייד, בלויז א פאספארט און דערצו נאך א פאלשער. דער סוף איז דאס וואס יעדער איינער קען איצט זען, א שיינע מצבה, געבויט ביים סאמע וועג צווישן צוויי בית עולם'ס, דעם יידישן און דעם קריסטליכן, און די ביטער טרויעריגע איבערשריפט,

האט באפוילן אז די מצבה זאל ניט זיין קיין יידישע ווייל געלעגן אונטער איר איז דאך פעטראוו וועלכער האט צו דער צייט נאך געלעבט אבער א טיפער אן אמת א יידישער טרויער ווייעט פון דעם שטיין א ניגון אן ווערטער א קרעכץ וואס קען געבוירן ווערן נאר אין דער געטא אן יידישע סימבאלן און עמבלעמען און פארט יידיש. אָט דער מינסקער ייִד מיט דעם פֿאַלשן פּאַספּאָרט און אמתן טויט, דער פּעטראָוו, קאָן באַטראַכט ווערן דער ערשטער מאָדערנער מאַראַן, דער פֿאַרשטעלטער ייִד, וואָס איז געשטאָרבן אויף די שמאָלע גאַסן פֿון מאַדריד און האָט ווידער אויפֿגעלעבט אויף די שיינע, ברייטע פּראָספּעקטן פֿון פּעטערבורג. די שוין האלב פארגעסענע געשיכטע פון מיטל אלטער האט אנגעהויבן זיך איבערחזר'ן, ווידער דארף מען זיך פארשטעלן, ווידער זיך באהאלטן, זינגען דאס קריסטליכע הוספדי פאמילוי, און שטילערהייט דאוונען פון אן אלטן סידור וואס איז איבערגעבליבן פון טאטן. ווידער א געצוואונגענער שמד, א צלם וואס באדעקט דאס אידיש-קלאפנדיגע הארץ און וואס דריקט, דריקט ווי א בארג,

מען האָט זיי געטריבן פֿון פּעטערבורג, פֿון מאָסקווע, פֿון קיִעוו, פֿון דער וואָלגע, פֿון רוסישע דערפֿער, און ניט נאָר אין אַ פֿיזישער געטאָ האָט מען די ייִדן אַרײַנגעיאָגט, עס איז געשאַפֿן געוואָרן אַ פּײַנלעכע, אַ מער דערדריקנדיקע געטאָ, אַן עקאָנאָמישע, אַ פּאָליטישע, אַ גײַסטיקע, אַ וויסנשאַפֿטלעכע, און כּדי דורכצוברעכן די גראַטעס, וואָס האָבן אָפּגעטיילט די ייִדישע וועלט פֿון דער ניט-ייִדישער, איז ווייניג געווען טאלאנט, געלט, גוטע פארבינדונגען, אבער עס איז געווען גענוג צו ווייזן דעם פריסטאוו א טויף שיין, אן אונענדליכע רייע פון דערשיטערנדיגע דראמעס האבן זיך געשאפן אין צוזאמענהאנג מיט דעם ענין. אבער אננעמען דעם קריסטליכן גלויבן האט נאך ניט געמיינט ווערן א קריסט, אסאך אפטער האט עס געמיינט פונקט פארקערט, צו ווערן א איד. און גראד דא פלעגט זיך אנהייבן א טראגעדיע, א טראגישער לעבן און א טראגישער טויט. דער פאל מיט דעם פאטאגראפער שפירא איז פארבליבן אין זיכרון. ער איז געווען א איד, א קענער פון דער העברעאישער שפראך, א דיכטער. זיינע העברעאישע לידער זענען געווען באקאנט. ווען די יידן פארפאלגונגען האבן זיך פארשטארקט, איז שפירא געווען געצוואונגען צו שמד'ן זיך, מיט הארץ-קלעמעניש, מיט א פעסט פארמאכט מויל, כדי ניט אויסצושרייען פון ווייטאג, איז ער אריין אין קלויסטער, א איד, און ארויסגעקומען פון דארטן אן

ניט נאָר צוליב זײער פֿײַנקײט, נאָר הױפּטזעכלעך צוליב דעם, װאָס ער, דער ייִד, און נישט דער פּראַװאָסלאַװני, האָט געהאַט דאָס רעכט צו פֿאָטאָגראַפֿירן דעם צאַר און זײַן משפּחה. כּדי צו קאָנען אָנגײן מיט דער דאָזיקער אַרבעט, האָט ער זיך געשמדט. ער האט ווייטער געשריבן לידער אויף העברעאיש, איז געגאנגען אין שול, געהערט צו אידישע ארגאניזאציעס. ער האט געהאט א גרויסע נעיגונג אויך צו דער רוסישער ליטעראטור וועלכע ער האט גוט געקענט און הויך געשאצט. שפירא איז געווען שטאלץ מיט דעם וואס די גרעסטע און טאלאנטפולסטע פארשטייער פון דער רוסישער ליטעראטור האבן זיך פאטאגראפירט דווקא ביי אים. ביינאכט פלעגט זיך אנהייבן זיין מאטערניש, אין א באשטימטע שעה ווען דרויסן איז נאך געווען טונקל, און די פעטערבורגער נאכט איז געווען זייער לאנג טונקל, פלעגן אנהויבן קלינגען די הונדערט פודיגע גלעקער פון דעם קאזאנסקי סאבאר, וועלכער ווי געזאגט געשטאנען פונקט אנקעגן זיין וואוינונג. יארן לאנג האט שפירא אפגעלעבט אין דער זעלבער וואוינונג זיינער און ניט געהערט די גלאקן. נאָך זײַן שמדן זיך האָט ער פּלוצלינג אַנטדעקט, אַז זײ זײַנען דאָ. זײער שווערער מעטאַלענער קלאַנג האָט אים אַרויסגעריסן פֿון שלאָף יעדע נאַכט, יעדע טונקעלע נאַכט אין איין און דער זעלבער שעה. ער האָט געקאָנט ווי טיף שלאָפֿן. דער ערשטער מעטאַלענער בום איז געווען ווי אַ קלאַפּ איבער זײַן קאָפּ, ווי א שארף שטאך אין זיין הארץ, און ער האט זיך אויפגעכאפט דערשראקן, צעטומלט און צעטראטן פון די אייזערנע קלעפ וועלכע האבן אים באשאטן אלץ מער. געדענקסט? האבן די גלאקן צו אים גערעדט, געדענקסט דו דעם פרימארגן ווען מיר האבן געקלונגען פאר דיר אין דער קירך, און דער גלח האט גערעדט צו דיר און געמאכט דיך צעלעמען זיך, און מיט טויטע ליפן, מיט האס, בושה און קאנוואלסיע אין הארצן,

זי גייט נאך אן ווייטער, זי האט ניט פארענדיקט דארטן אין דער קירך, ווידער האט דער גלח געזאגט תפילות איבער אים און געמאכט א צייכן פון צלם אויף זיין פנים, דער צייכן איז געמאכט געווען מיט א באשטימטער פליסיקייט ענליך צו בוימל, וואס הייסט אויף רוסיש מירא. די שווערע טראפן זיינען געפלאסן איבער זיין בלייכן פנים, אינסטינקטיוו האט ער געמאכט א באוועגונג אפצוווישן די טראפנס, אבער דער גלח האט ניט געלאזט בום! בים! בים! בום! האָבן אים געפּײניקט די גלאָקן. דער מעטאַלענער קול זײערער איז אַרײַנגעדרונגען דורכן פֿענצטער, דורך די װענט, אָנגעפֿילט דעם צימער, דאָס גאַנצע הױז, דעם מוח, און געריסן זײַן ייִדיש, איצט שױן אַװדאי ייִדיש, האַרץ. און אזוי האט זיך איבערגעחזרט יעדע נאכט, יעדע נאכט איז ער דורכגעגאנגען דעם זעלבן מארטירער וועג, יעדע נאכט בשעת די שטאט איז געשלאפן און די גלאקן זענען געווען וואך, האט דער העברעאישער דיכטער, דעם צאר'ס פאטאגראפער, זיך געשמד'ט. ניט איין מאָל, נאָר צענדליקער און צענדליקער מאָל האָט ער זיך שוין אָפּגעזאָגט פֿון דעם פֿאַלשן גלויבן פֿון די רבנים און די גאונים, ווי דער גלח האָט אים געצוווּנגען נאָכצוזאָגן,